מיר היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ו, פרשת השבוע איז פרשת וישב, די שיחה איז אין חלק ט ו פרשת וישב שיחה ד', די פערדע שיחה אין פרשת וישב, און די צווייטע קעפל אונטער דעם איז חנוכה. אין לקוטי שיחות עמוד 324 דער רבי וועט ארויסברענגען וויבאלד אז מ'האט געלערנט יענע וואך וועגן י ט כסלו מיט פרשת וישלח מ'וועט טרעפן אין פרשת וישב וואס דער של"ה רעדט דאך טאקע אויף פרשת וישב וויבאלד עס קומט אויס אלע יארן חנוכה מוז דאס האבן עפעס א שייכות חנוכה דער רבי ברענגט די שייכות פון א פון א פסוק אין די פרשה וואס עס שטייט והבור ריק אין בו מים וואס איז די וואס איז די שייכות פון דעם צו חנוכה, און פון דעם וועט מען אפלערנען א געוואלדיגע אינטערעסאנטע זאך, ווי אזוי מען דארף לערנען תורה, ווי איז דער ענין פון לערנען תורה, ווי מען לערנט ווי ס'דארף צו זיין, אויף א אופן אז מען זאל קענען אנקומען צו דעם ענין פון תורה וואס איז דאך מן השמים, און תורה איז חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ווי קען א איד צוקומען אז ער זאל לערנען און זיין מחובר מיט דעם צום אייבערשטן. אות א', אינעם פירוש פון פסוק והבור ריק אין בו מים, אין היינטיגע פרשה ווען זיי האבן אריינגעווארפן יוסף אין דעם בור, שטייט והבור ריק אין בו מים, געפינט מען אין גמרא, די גמרא אין שבת, אין דער סוגיא פון חנוכה, ואמר רב כהנא דא, ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום, מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, וואס איז דאס דער איבערחזרן נאכאמאל, שטייט והבור ריק, בור ריק מיינט אז ס'איז גארנישט אינעם, וואס איז די לשון והבור ריק אין בו מים? אלא מה תלמוד לומר, ס'קומט די תורה קומט אונז עפעס דערציילן, אין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, וואס איז וואס די תורה זאגט אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ס'הייסט אז דער בור איז געווען ריק טאקע, ווען ס'וואלט געווען גארנישט דארט, וואלט געווען גענוג ס'שטייט והבור ריק, שטייט והבור ריק אין בו מים, ברענגט ארויס אז וואסער איז נישט געווען, אבער נחשים ועקרבים איז געווען דארט. בפשטות, האט דער רבי דאך געזאגט אז די גמרא איז אין געפינט זיך אין די סוגיא ווען די גמרא אין שבת רעדט וועגן חנוכה, זאגט דער רבי בפשטות איז דאס וואס די גמרא ברענגט די דרשה, אויף והבור ריק וגומר אין דער סוגיא פון חנוכה, דערפאר ווייל די דרשה איז געזאגט געווארן פון זעלבן מאן דאמר וואס האט געזאגט די פריערדיגע דרשה, ממילא וויבאלד אז מען ברענגט א דרשה פון א מאן דאמר פון איינעם א מאן דאמר ברענגט מען די צווייטע אויכעט, וואס שטייט פארדעם, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום, נר של חנוכה וכולו, וויבאלד אז מען ברענגט אראפ דעם ענין פון נר חנוכה ברענגט מען אויכעט דעם ענין פון והבור ריק אין בו מים וויבאלד עס איז דער זעלבער מאן דאמר אבער ווי גערעדט שוין פיל מאל איז יעדער ענין אין תורה בתכלית הדיוק ולכן ווען די גמרא ברענגט א דרשה אין א געוויסע סוגיא איז עס נישט נאר צוליב א זייטיגן ענין וואס איז דער זעלבער בעל המימרא נאר דערפאר ווייל די דרשה האט א תוכנ'דיגע שייכות צו דער סוגיא אין וועלכער זי ווערט געבראכט. טאקע, בפשטות ווען מען קוקט אויף דעם, זאגט מען אז וויבאלד אז דער זעלבער מאן דאמר, ברענגט מען נאך א מעשה, אבער למעשה בפועל זעט מען דאך אז וואס איז זיינע צוויי מאמרים וואס ער האט געזאגט, איינע וועגן חנוכה, און איינע וועגן דעם ענין פון והבור ריק אין בו מים, מוז מען געפינען א א קשר, א תוכנ'דיגן קשר פון די ביידע זאכן צוזאמען. דערפון איז אויך פארשטאנדיג בענינינו, זיין פארשטאנדיג אויכעט בענינינו, אז עס איז דא א שייכות אין תוכן צווישן דער מימרא הנ"ל מיטן ענין פון חנוכה, והבור ריק אין בו מים, מוז מען טרעפן א שייכות צו חנוכה. בפרט לויט דעם וואס דער של"ה שרייבט אין אנהייב פון אונזער פרשה, דער של"ה שרייבט אין אנהייב פון אנהייב פרשת וישב, שוין דערמאנט זייער אסאך מאל אז די פרשיות וישב, מקץ און ויגש האבן א שייכות צו חנוכה. ס'איז דא יארן וואס וואס קומט אויס וישב, מקץ און ויגש, בפרט אז ס'קומט נאך אויס אמאל אז דא צוויי שבתים אין חנוכה, קומט אויס אז די דריי פרשות האבן א שייכות צו חנוכה, מוז מען טרעפן עפעס אין זיי א אין פאקט דער של"ה זאגט אז יעדער יום טוב וואס קומט אויס אין א וואך פורים קומט אויס אין די אין די פרשה מוז מען טרעפן אין די פרשה עפעס א שייכות צו פורים אין תורה איז יעדע זאך מדויק ווי דער רבי זאגט בתכלית הדיוק און דער פסוק והבור ריק אין בו מים שטייט דאך אין פרשת וישב במילא וועט מען דארפן טרעפן לויט דעם של"ה דארף מען א שייכות פון חנוכה מיט דעם ענין פון די פרשה איז דער בור ריק אין בו מים שטייט דאך אין די פרשה און די גמרא שטעלט צו דעם בור ריק אין בו מים צו די מעשה פון חנוכה וועט מען דארפן טרעפן א תוכנ'דיגן פארגלייך צווישן די צוויי מימרות אות ב' חז"ל זאגן די גמרא זאגט אין בבא קמא אין מים אלא תורה דערפון איז מובן אז אין תורה ווען עס שטייט מים איז עס אויך מרמז אויף תורה, אין תורה אליין ווען ס'שטייט מים איז עס רעדט מען אויכעט וועגן תורה, בפרט אינעם פסוק והבור ריק אין בו מים זעהן מיר קלאר אז דער ווארט אין בו מים האט צו טון מיט תורה, איז מפורש במדרש, שטייט אין מדרש אין בראשית רבה, שטייט אויף אונזער פסוק, שטייט אין מדרש אז דא רעדט זיך וועגן תורה. ווי שטייט דארט שטייט אין מדרש קלאר דער לשון פון מדרש בור ריק והבור ריק זאגט דער מדרש נתרוקן בורו של יעקב עס איז געווארן רייק עס איז געווארן ליידיג דער בור פון יעקב יעקב'ס בור איז דער ענין פון תורה איז נתרוקן אין בו מים אין בו דברי תורה שנמשלו למים וכו' שטייט דאך קלאר אין מדרש אז דער ווארט והבור ריק אין בו מים גייט אויף תורה עס איז געווארן ליידיג פון תורה דאס מיינט בפשטות מיינט עס וואס די שבטים האבן זיך נישט געפירט ווי על פי תורה מ'וועט רעדן שפעטער אין די שיחה בדיוק צו זיי האבן זיך יא געפירט צו נישט וויאזוי זיי האבן זיך געפירט מיט אלע פרטים אבער למעשה בפועל זאגט דער מדרש אז נתרוקן געווארן בורו של יעקב שטייט אין בו מים מיינט עס אז ס'איז נישט געווען קיין תורה און דאס איז דאך דער פירוש הפנימי אין דעם מאמר חז"ל מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו פון דעם וועט מען אויך פארשטיין, וויבאלד אז מ'רעדט דאך די פירוש הפנימי, והבור ריק אין בו מים, פשוט מיינט עס איז נישט געווען קיין וואסער, און מ'לערנט ארויס פון דעם נחשים ועקרבים יש בו, וויבאלד אז דער מדרש זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן מים דער ענין פון תורה, זאגט דער רבי, וועט מען אויך טרעפן דעם קשר צו דעם ענין פון מים אין בו, בפרט אז דער מדרש ברענגט ביידע פירושים, א' מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, און ב' אין בו מים אין בו דברי תורה בהמשך לזה, בהמשך זה לזה, דער מדרש ברענגט דאך די ביידע פירושים איינער נאכן אנדערן, מוז מען טרעפן א שייכות צווישן די צוויי פירושים איינער מיטן אנדערן. עס ווערט פארשטאנדיג איבער דער גאנצער ענין פון והבור ריק אין בו מים, וואס מיינט אין בו מים תורה, און וואס דער ענין פון נחשים ועקרבים, אויכעט אין דעם פירוש הפנימי, וויבאלד אז דער מדרש ברענגט אראפ ביידע פירושים אויף דעם פסוק אין דעם זעלבן ארט איינע נאך די אנדערע. און דער רבי גייט עס מסביר זיין וואס דאס איז. בשעת מ'איז אין א מצב פון אין בו דברי תורה, דער לשון איז דאך והבור ריק אין בו מים, אין בו דברי תורה, ווי ס'שטייט דער לשון והבור ריק אין בו מים, ווערט במילא נחשים ועקרבים יש בו. האט מען שוין גלייך דעם קשר צווישן די צוויי פירושים, אויב ס'איז א, אויב ס'איז א בור ריק אין בו מים ס'איז נישטא קיין תורה, איז גלייך מוז זיין נחשים ועקרבים דארטן. און עס איז נישטא קיין ממוצע צווישן, געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי ברענגט אראפ דא, ס'איז נישטא קיין ממוצע, מען קען נישט זאגן אז אויב ס'איז נישטא דער ענין פון מים, איז צוביסלעך גייט מען אראפ, מען גייט אראפ, ס'איז נישט אזוי, ס'איז גלייך אויב ס'איז אין בו מים, איז נחשים ועקרבים יש בו. דאס הייסט אז דער חסרון פון אין בו דברי תורה איז נישט נאר דאס וואס עס איז פוסט פון תורה, נישט מיינט נישט אין בו דברי תורה אז ער איז פוסט פון תורה, און ער קען בלייבן פול מיט ענייני רשות, לכאורה קען דאך זיין אזוי, ער איז ער איז פוסט אין תורה אבער ער בלייבט פול מיט ענייני רשות, נישט חס ושלום פארקערט, נאר אין זיין בור ווערן בדרך ממילא נחשים ועקרבים. זאכן וואס זענען היפך און מנגד צו קדושה. די מינוט וואס איך זאג אז אין בו מים איז נחשים ועקרבים יש בו זייער געשמאק, ערשט דער געשמאק דער ווארט אליין, און צווייטנס דער קשר צווישן די צוויי פירושים אין מדרש, איינע איז אין בו מים, הבור ריק אין בו מים, וואו שטייט אין בו מים? אז נחשים ועקרבים יש בו, דער צווייטער פירוש איז אז אין בו מים אין בו דברי תורה, איז זייער געשמאק, פון אין בו דברי תורה ווערט גלייך נחשים ועקרבים. דער רבי ברענגט אויף דעם א דוגמא, על דרך פירוש הבעל שם טוב, עס ווערט געברענגט אין צוואת הריב"ש, ווערט געברענגט אויפן פון בעל שם טוב אויפן פסוק וסרתם ועבדתם, שטייט אין קריאת שמע, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, שטייט זאגט דער בעל שם טוב, דער לשון פונעם בעל שם אין אין אין צוואת הריב"ש, דער לשון איז אזוי, כאשר האדם מפריד את עצמו מהשם יתברך, מיד הוא עובד עבודה זרה. ולא יש דבר ממוצע, דאס וואס דער בעל שם טוב זאגט, די מינוט וואס א מענטש איז זיך מפריד, ס'ווערט וסרתם, ער גייט אוועק פונעם אייבערשטן, איז גלייך ועבדתם אלהים אחרים. ס'הייסט אן א ממוצע אינמיטן, ווי גערעדט פריער, דער לשון דא אויכעט, די מינוט וואס ס'ווערט אין בו מים, ווערט נחשים ועקרבים יש בו. ווייל ווען מען קוקט אויף דעם סתם אזוי, זעט אויס אז דער סדר איז אז מען גייט אראפ צוביסלעך, ס'איז נישט מיטאמאל, לויט דעם קומט אויס אז ס'איז נישטא אזא זאך, אז וסרתם איז גלייך ועבדתם, אין בו מים איז גלייך נחשים ועקרבים יש בו, און דער לשון פון רבי'ן איז זייער אינטערעסאנטע לשון, אז אין בו דברי תורה, קען מען נישט זאגן אז עס איז נאר פוסט פון תורה און ער בלייבט מיט עניני רשות, ס'איז נישט אזוי. ס'איז נחשים ועקרבים גלייך. דערמיט איז מבואר פארוואס תורה זאגט נישט בפירוש, א געשמאקן ווארט אויכעט, פארוואס זאגט נישט די תורה לכתחילה, והבור ריק, והבור אין בו מים, אבל יש נחשים ועקרבים. פארוואס דארף די תורה עס מרמז זיין, והבור ריק אין בו מים, מ'זאל עס אפלערנען פון דעם. דערמיט איז מבואר פארוואס תורה זאגט נישט בפירוש אז נחשים ועקרבים יש בו, נאר מ'לערנט עס אפ, א תוצאה. מען לערנט אויס, וויבאלד אז ס'שטייט אין בו מים, זאג איך נחשים ועקרבים יש בו. מען לערנט עס אויס פון א תוצאה פון אין בו מים. פארוואס? ווייל דאס איז אין, ווייל דאס איז א זאך וואס מען דארף נישט מפרט זיין. מען דארף עס גארנישט זאגן וועגן דעם. פארוואס? נחשים ועקרבים יש בו איז בדרך ממילא א תוצאה פון מים אין בו. ממילא דארף די תורה עס נישט זאגן, שטייט דא, אין בו מים, מיינט אז נישטא קיין תורה, ווייס שוין יעדער איינער אליין פארשטייט אז ס'דאך איז נחשים ועקרבים יש בו. און דערפאר ברענגט דער מדרש די צוויי פירושים אין איין המשך, יעצט ווערט פארשטאנדיק אויכעט, פארוואס דער מדרש ברענגט די צוויי פירושים אין איין המשך. איין פירוש איז תלוי ומוסבר פון צווייטן פירוש, ס'גייט איינע נאך די אנדערע, שטייט נחשים ועקרבים, ווען איז דא נחשים ועקרבים? ווען אין בו מים. אין בו תורה איז דאס תלוי ומוסבר פון צווייטן דאס וואס נחשים ועקרבים יש בו האט זיך גענומען בדרך ממילא פון אין בו מים אין בו דברי תורה און מהאי טעמא האט דאס דערפירט צו אן ענין פון היפך התורה צו מכירת יוסף יעצט פארשטייט מען אויכעט וויבאלד אז ס'איז בור ריק אין בו מים איז נישט געווען קיין ענין פון תורה וואס האט דאס געברענגט ענין פון היפך התורה, וואס האט מען געטון? מען האט פארקויפט יוסף אין דעם זעלבן פלאץ וואס שטייט והבור רק אין בו מים, ס'איז געווען אין בו מים, האבן זיי פארקויפט יוסף און דאן האבן זיי ארויסגענומען צוריק פון בור און מען האט אים פארקויפט. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דער מדרש ברענגט אראפ ביידע זאכן צוזאמען, פארשטאנדיג וואס דער של"ה זאגט אז מען מוז טרעפן עפעס א שייכות פון דעם ענין, ווי מען נאכנישט צוגעקומען זענען מיר קומען צו דעם ענין פון והבור רק אין בו מים, וואסערע שייכות דאס האט מיט דעם ענין פון חנוכה. אות ג. לכאורה קען מען פרעגן, לכאורה איז דא א שאלה אויף דעם. מ'האט דאך, מ'האט דאך געזאגט אז דער בעל שם טוב זאגט אז די מינוט וואס ס'איז דא וסרתם איז גלייך ועבדתם, אז אין בו מים איז גלייך דער ענין פון דאס, זאגט דער רבי איך האב א שווערע שאלה אויף דעם. ווי שטימט מיט דער פירוש הבעל שם טוב הנל? אויף וואס רעדט דער בעל שם טוב? ער רעדט דאך אויפ'ן פסוק וסרתם ועבדתם, וואס רעדט וועגן דעם עצם פארבונד און דביקות פון אידן מיט'ן אויבערשטן. וסרתם, ער גייט אוועק פונעם אייבערשטן, איז פארשטאנדיג אז ס'גלייך ועבדתם, איז מובן אז ווי נאר ס'איז וסרתם, מ'קערט זיך אפ פון דער דביקות מיט'ן אויבערשטן, איז עס שוין אן ענין פון היפך ועבדתם. ווי דער לשון איז, מיד, לשון פון בעל שם טוב, מיד הוא עובד עבודה זרה. על כל פנים, עבודה זרה בדקות. עבודה זרה מיינט דאך נישט אלעמאל עבודה זרה, אז מ'בוקט זיך צו א זאך. עבודה זרה מיינט א פרעמדע עבודה, ס'איז נישט קיין עבודה וואס דער אייבערשטער וויל האבן פון דיר. וואס קען זיין אמאל אין דקות דדקות אויכעט אן ענין פון עבודה זרה דער רבי ברענגט אראפ אסאך מאל אין די שיחות אז א איד דאגה'ט וועגן פרנסה איז דאס עבודה זרה בדקות א איד טאר נישט דאגה'ן וועגן פרנסה דער אייבערשטער גיט יעדן איינעם פרנסה און דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן במילא איז אז טאמער דאגה'ט ער אין דאס איז דאס אן ענין פון עבודה זרה בדקות איז דאס איז פארשטאנדיג ביים בעל שם טוב וואס ער רעדט וועגן וסרתם איז ועבדתם אבער בנידון דידן וואס עס רעדט זיך וועגן דעם חסרון פון תורה מים עס רעדט זיך נישט אז ער איז אוועק פון אייבערשטן עס נאר עס פעלט פון דעם תורה איז פארוואס דער הכרח אז וויבאלד ס'איז נישטא קיין תורה מוז בדרך ממילא ווערן א מציאות פון נחשים ועקרבים ביז אזוי ווייט אז ס'איז א מנגד צו תורה פארוואס ווי געזאגט פריער, ס'קען דאך זיין אז ער איז פוסט פון תורה, אבער ער בלייבט אין עניני רשות, אבער נישט אז ער איז מנגד צו תורה. א געשמאקע שאלה וואס דער רבי פרעגט, לכאורה דער חילוק פון דעם וואס דער בעל שם טוב זאגט, און צו דעם וואס מיר רעדן דא וועגן דעם ענין פון אין בו מים, פארוואס איז גלייך נחשים ועקרבים? אבער דער מדרש זאגט דאך פארט אזוי, דארפן געפינען פארוואס דאס איז. אויך דארף מען פארשטיין נאך א שאלה, ס'איז ידוע אז די אחי יוסף האבן געהאלטן אז על פי דין איז יוסף מחויב מיתה, וואס האבן זיי געהאלטן אז ער מחויב מיתה? אנעמענדיג אז יוסף איז א נוכל ומתנקש בנפשם להמיתם, ער האט געזוכט ווי אזוי מען קען ווי אזוי זיי צו הרג'נען ער גיין מסר'ן דעם טאטן מיט זאכן וואס איז ענין וואס איז חי וואס קען זיין חייב מיתה ממילא האט ער א דין פון א רודף דער רבי ברענגט אראפ דאס פון אז ער האט א דין פון א רודף אדער מצד אנדערע טעמים האבן זיי געהאלטן אז ער איז א רודף ווי ס'איז מבואר אין מפרשי התורה דער אור החיים און די מפרשי רשי ברענגען אראפ אז דאס איז געווען זייער ענין פארוואס זיי האבן געהאלטן אז ער איז חייב מיתה אויב אזוי אויב ס'איז יא דא אז די אחים האבן געהאלטן אז ער איז חייב מיתה היינט פאר וואס זאגט דער מדרש אז דורך דעם וואס האבן געוואלט הרג'נען יוסף'ן איז נתרוקן בורו של יעקב פאר וואס נתרוקן בורו של יעקב וואס איז דער לשון נתרוקן בורו של יעקב זאגט דער מדרש אין בו דברי תורה וואס דערפון איז משמע אז די שבטים האבן זיך חס ושלום נישט גערעכנט מיט דברי תורה בעת אז לדעתם איז עס געווען על פי דין תורה איז דאך נישט פארשטאנדיג וואס טוט זיך דא ווי קען עס זיין סאו האבן מיר די שאלה מ'דארף טרעפן דעם קשר צווישן חנוכה מיט פרשה הבור רק אין בו מים די גמרא זאגט דאך אין שבת דער ברענגט דאס דעם ענין פון הבור רק אין בו מים גלייך צוזאמען מיט חנוכה דארף מען טרעפן די שייכות פון דעם און בפרט דער של"ה זאגט אז אין פרשת וישב וישב ווי זאגט דער של"ה אין די פרשיות וישב מקץ ויגש דארף מען טרעפן דאס ענין פון פון חנוכה און ס'שטייט דאך אין די פרשה שטייט דאך והבור רק אין בו מים, דארף מען טרעפן, צווייטע שאלה איז אז פארוואס אז ס'איז פארשטאנדיג די ווארט פון די בעל שם טוב אז אויב ס'איז וסרתם איז גלייך ועבדתם, דער מדרש זאגט דאך ביידע פירושים איינעם נאך די אנדערע מוזן זיי האבן א שייכות, איין פירוש איז והבור רק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, דער צווייטע פירוש איז והבור רק אין בו מים, אז ס'איז נישט דא קיין דברי תורה, וואס איז די שייכות? באט דער רבי זאגט זייער געשמאק, די מינוט וואס ס'איז בור ריק שאין בו מים איז דא נחשים ועקרבים זאגט דער רבי דאס איז געשמאק לויטן בעל שם טוב ווען ער רעדט וועגן וסרתם אבער דא רעדט מען דאך וועגן איינער וואס אין בו דברי תורה איינער וואס אין בו דברי תורה איז גלייך דער עניין פון ועבדתם ס'איז נישט מוז נישט זיין עס קען זיין אז ער איז טאקע אין בו דברי תורה ער איז פוסט אבער ער האט ער איז אין יענע רשות די דריטע שאלה וואס קומט אויס פון דא איז ווי קומט דאס אז אחי יוסף האבן דאך געהאלטן אז ער אז ער איז חייב מיתה ווייל ער איז א רודף אויב אזוי פארוואס זאגט דער מדרש נתרוקן בורו של יעקב אין בו דברי תורה ס'הייסט אז זיי האבן חס ושלום נישט גערעכנט מיט דברי תורה סאו לדעתם האבן זיי דאך געהאלטן אז זיי טוען עס על פי דין תורה אז ער איז חייב מיתה אות ד' וועט מען דאס פארשטיין בהקדים דעם טעם וואס חזל פארגלייכן תורה צו מים מ'וועט פארשטיין פארוואס תורה פארגלייכט ווערט פארגליכן צו מים לויט דעם וועט מען קומען צו פארשטיין דעם גאנצן עניין פארוואס וואס איז די שייכות פון חנוכה מיט מיט מיט די פרשה און פארוואס איז דער עניין פון אז אויב ס'איז נאר דער עניין וואס איז נישטא א בור ריק אין בו מים איז גלייך נחשים ועקרבים יש בו און ווי קומט עס אז לכאורה קומט אויס ווי זאגט דער מדרש נתרוקן בשעת די אחי יענקל האבן געהאלטן אז זענען יא אז ער איז מחויב מיתה תורה איז צוגעגליכן לכמה דברים די תורה ווערט געגליכן צו זייער צו א פאר זאכן ללחם ויין ושמן אויף יעדן זאך איז דא א ראיה און הוכחה וואו די תורה ווערט אנגערופן אזוי אויף אויף לחם שטייט ותורתך בתוך מעי און מים אין מים אלא תורה יין ושמן ווייסט אויף פנימיות, אויף פנימיות התורה, יעדע, די אלע זאכן ווייסן אויף תורה. וואס יעדער פון זיי איז מתאר אן אן אנדער גדר ותכונה אין תורה, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין ליקוטי תורה אין שיר השירים. די דרגות, ס'איז דרגות אין תורה וואס יעדער איינער, שכ ש זאגט אז די תורה איז לחם איז איין דרגה, מען רעדט וועגן מים איז א צווייטע זאך, יין און שמן איז נאך א זאך. וועגן דעם ענין פון מים אין תורה זאגן חזל, די גמרא זאגט אין תענית, למה נמשלו דברי תורה למים? די גמרא אליין פרעגט פארוואס איז דברי תורה נמשלו למים? לומר לך, ס'קומט דיר זאגן, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. וואס מים, מים איז א זאך וואס ס'קען נישט שטיין אויף קיין ארט, אויב ס'דא א גלייכער ארט ליגט עס דארטן, אז די וואסער איז אויף א בארג אדער די וואסער ליגט אויף א טיש און דער טיש איז נישט גלייך, די וואסער רינט גלייך אראפ, מים איז יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, זיי בלייבן נישט קיינמאל אויף א ארט וואס איז נישט גלייך, זיי קומען אן ביז וואס ווי נידעריג זיי קענען, ביז זיי קומען צו א גלייכן פלאץ, זאגט די גמרא, די זעלבע זאך אין דברי תורה, ווערט נישט מתקיים נאר במי שדעתו שפלה, ער נידעריג אזוי ווי די וואסער גיין אראפ נידעריג זיי בלייבן נישט אייבן קיינמאל דאס הייסט אז מים איז ניט א דוגמא אויף עצם ענין התורה דא אין ד לויט דעם פירוש פון די גמרא אין עירובין מיינט נישט צו זאגן אז די תורה איז דער ענין פון מים נאר וואס נאר אויף דעם ביטול ושפלות האדם וואס פאדערט זיך ביים לערנען תורה זי זאגט נישט אז די תורה איז מים, זי זאגט אז אויב דו ווילסט לערנען תורה דארפסטו זיין אזוי ווי אזוי ווי תורה, אזוי ווי מים גייט אראפ נידעריג, אזוי אויך איז תורה דארף זיין דער אויב דו זאלסט זיך פירן נידעריג, אז נישט אנדערש קענסטו נישט האבן די מים פון תורה. און לויט דעם איז פארענטפערט דאס וואס דער מדרש הנל זאגט, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק, נתרוקן בורו של יעקב, אין בו דברי תורה וואס מיינט דאס אין גאנצן אנדער סארט טייטש ווארום ביי זיי איז געווען תורה ודיני התורה ס'איז געווען תורה ביי די ביי די שבטים און ס'איז געווען דיני התורה עס האט נאר געפעלט דער ענין המים שבתורה וואס ווייסט מים והבור רק אין בו מים כדלקמן סעיף ח' אין מער פרטים וועט דער רבי ארויסברענגען דעם ענין פון והבור רק אין בו מים וואס דאס מיינט פונקט וואס האט געפעלט ביי די שבטים דער ביטול בערך גודל מעלתם, לויט זייער גרויסקייט ווי די שבטי ישראל זענען געווען, כמובן פון די, איז ממילא לויט דעם איז דאס געווען בדקות איז דאס געווען א ענין פון והבור רק אין בו מים, ס'איז געווען תורה, ס'איז געווען דיני התורה, אבער לויט זייער דרגה איז דאס געווען אויף א אופן פון אין בו מים, וואס מיינט אין בו מים? אז ס'האט געפעלט דער ענין פון תורה. כמובן, דער רבי ברענגט א ראיה אויף דעם, פון די כריעות וביטול בהדגשה אין תפילת העמידה, מיר זעען אז ס'קומט צו שמונה עשרה, איז דא א הלכה אז מ'דארף זיך בוקן. זאגט די גמרא אז דער סדר איז כורע בברוך וזוקף בשם. ס'איז דא, די גמרא ברענגט אראפ דריי דרגות, אלע אידן דארפן זיך בוקן פיר מאל, אנהייב אנהייב שמונה עשרה און ביי מגן אברהם, און ביי מודים, און ביי הטוב שמך ולך נאה להודות, די פיר מאל דארף מען זיך בוקן. א כהן גדול דארף זיך בוקן ביי יעדן אנהייב ברכה און יעדן סוף ברכה. אנהייב ברכה סלח לנו אבינו כי חטאנו בוקט ער זיך ברוך אתה השם בוקט ער זיך ווייטער אזוי ביי יעדן ברכה אנהייב ברכה בשעת ס'קומט צו א מלך זאגט די גמרא אבער א מלך לשון פון די גמרא כיוון שכרע שוב אינו זוקף די גמרא אין ברכות זאגט אז עס קומט צו א מלך באלד אז ער האט דאך אזא הויכע דרגה דארף זיין ביי אים דוקא דער ענין פון ביטול אין גאנצן א פשוטער איד איז גענוג אז ער בוקט זיך פיר מאל א כהן גדול דארף זיך כהן גדול דארף זיך בוקן ביי יעדן אנהייב ברכה יעדן סוף ברכה ס'קומט צו א מלך כיוון שכרע ביי אנהייב הייבט אן ברוך אתה השם אלקינו אלקי אבותינו אלקי אברהם איז ברוך אתה בייגט זיך איין בלייבט ער איינגעבויגן צו א גאנצן צוליב זיין גרויסקייט דארף ער האבן א סך א גרעסערן ביטול ווי אלע א מלך כיוון שכרע שוב אינו זוקף זעהן מיר דאך דא אז לויט דעם גודל הערך דער רבי זאגט ביטול בערך גודל מעלתם האט זיי געפעלט דער ענין פון ביטול אבער ס'געווען דארטן תורה ס'געווען דיני התורה אבער על פי זה, לויט דעם וואס מיר זאגן אז ס'האט נאר געפעלט דער ענין פון פון פון דער ענין פון ביטול לויט זייער לויט זייער דרגה לויט זייער מעלה, על פי זה ווערט נאך שטארקער די אויבער די אויבנדערמאנטע שאלה, ווי קומט דאס, מ'האט דאך מחבר געווען ביידע מדרשים צוזאמען איינער לעבן צווייטן, אז אין בו מים איז נחשים ועקרבים יש בו, ווי קומט דאס וואס ס'איז דאך געווען נאר אין בו מים ס'האט געפעלט לפי ערכם דער ביטול ווערט דאך די שאלה ווי קומט עס אז אויב נאר אין בו מים איז בדרך ממילא נחשים ועקרבים יש בו צוליב דעם אליין וואס ביים לימוד פעלט בלויז דער ביטול ושפלות זאל ביי אים ווערן די מציאות פון נחשים ועקרבים א מנגד צו ענין התורה ווי קען עס זיין איז לויט דעם פירוש ווערט נאך די שאלה א סך שטארקער אות ה' דער ביור אין דעם דער עיקר פון תורה איז, דער רבי וועט ארויסברענגען וואס איז די נקודה פון דער עיקר פון תורה, לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג. דער ביאור אין, דער רבי ברענגט אויכעט שפעטער א געשמאקן חילוק וואס איז געווען די תורה וואס מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, ווי איז געווען זייער לערנען, און ווי איז געווען דער לערנען נאך דעם ענין פון מתן תורה, וואס האט מתן תורה אויפגעטון אין דעם ענין פון לערנען. דער ביאור אין דעם, דער עיקר פון תורה איז אז דורך דעם לימוד פארבינדט מען זיך מיטן נותן התורה. דער עיקר פון תורה איז אז מען לערנט תורה ווערט מען פארבונדן מיטן אייבערשטן. און דעריבער איז דער ענין פון ביטול ושפלות א תנאי עיקרי. ס'איז א תנאי עיקרי אין דעם ענין פון לערנען. וואס איז דער תנאי? ס'מוז זיין ביטול ושפלות. כל זמן דער מענטש איז א מציאות פאר זיך, איז ער נאך מוגדר אין די הגבלות פון א נברא. אויב ער האלט א גאנצע צייט וועגן זיך, איז ער מוגבל. אויב ער איז מוגבל, און דערפאר איז ער נישט מסוגל צו פארבינדן זיך מיט'ן נותן התורה, וואס דער אייבישטער איז בלי גבול, אויב ער האלט פון אז ער איז ער איז דער וואס ער איז, איז ער דאך אין הגבלות, קען ער נישט צוקומען צו דעם ענין פון נותן התורה, וואס העכער פון גבול. דווקא דורך דעם וואס דער לומד שטייט אין א תנועה פון ביטול בתכלית, וואס דערמיט גייט ער ארויס פון זיינע גדרים און הגבלות, ער גייט ארויס אינגאנצן פון זיינע הגבלות, ער שטייט אין א ענין פון ביטול, קען ער זיך פארבינדן מיט דעם בלי גבול פון דעם נותן התורה. זעט מען אז דער ענין פון לימוד התורה איז דער ענין פון ווערן צוגעבונדן מיט דעם נותן התורה, און דאס קען זיין דווקא נאר א תנאי עיקרי איז ווען עס דא דעם ענין פון ביטול, ווען ס'איז ביטול קען ער קריגן דעם ענין פון בלי גבול. דערמיט ווערט אויך פארשטאנדיג דער המשך אין דער בקשה. די גמרא ברענגט אראפ אין ברכות, מען זאגט עס יעדן טאג אין שמונה עשרה, סוף שמונה עשרה, אין אלוקי נצור זאגט מען עס דריי מאל א טאג, שטייט דארט א געוואלדיגע זאך און לכאורה א סתירה איינע פון די אנדערע, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך. לכאורה וואס איז דער קשר? נישט אז ס'איז נישט קיין קשר, נאר ס'איז היפך. אויב ס'איז כעפר לכל תהיה, ווי קען זיין דער פתח לבי בתורתך, תורה דארף מען פארשטיין, און דו זאגסט עס זאל זיין כעפר, ווי גייט דאס צוזאמען? לכאורה פרעגט דער רבי, לימוד התורה פתח לבי בתורתך, מוז דאך זיין מיט א קאך, ובהבנה והשגה, מ'קען נישט זאגן א איד זאל לערנען תורה, אמר אביי, אביי האט געוואוסט וואס ער זאגט, ער דארף זיך מוטשען צו פארשטיין וואס אביי האט געזאגט, דערנאך רבא פרעגט א שאלה אויף אים,

און ונפשי כעפר לכל תהיה, איז שולל און מבטל זיין מציאות, ס'איז אַ סתירה צו קאָכן זיך בהבנה וכו' בתורה. און ווי קען דאָס גיין צוזאַמען? ווייל ווען קען זיין, דאָ וועט דער רבי זאָגן וואָס דער חידוש איז, ווייל ווען קען זיין פתח לבי בתורתך, די הדגשה דאָ איז בתורתך, תורה שלך, ווען קען ער זיין אַ כּלי צו תורתו של הקדוש ברוך הוא וואס איז בלתי מוגבלת, דווקא דאן ווען ביי אים איז פריער דא דער ביטול מכל וכל, נישט נאר סתם א ביטול, נאר מען פאדערט פון אים ונפשי כעפר לכל, וואס איז כעפר לכל? וואס ס'שטייט קלאר, ברענגט זיך אראפ די גמרא זאגט אין עירובין, וואס הכל דשין עליו, וואס איז עפר, אלע טרעטן אויף דעם, ער האט נישט אין זיך קיין מציאות, קיין גאוה, קיין גארנישט, אלע קענען טרעטן אויף אים. ער ברענגט אראפ אין הערה זיבעצן, ראה עירובין נ"ד עמוד א', אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו, תלמודו מתקיים בידו. נאר יעמאלט קען זיין תלמודו מתקיים בידו. דורך דעם ביטול ווערט ער מוכשר צו מקבל זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכצן, כמאמר חזל, מה להלן באימה וביראה, אף כאן באימה ביראה, ס'דארף זיין דער ענין פון ביטול, נאר יעמאלט קען ער ווערן א מוכשר, א מקבל פון תורה של הקדוש ברוך הוא, און דערנאך, וואס פריער האט געזאגט אז ס'איז א סתירה לכאורה, זאגט דער רבי ניין, קודם דארף זיין דער ענין פון ביטול, דערנאך קומט יגעת, דורך דער יגיעת האדם בכח שכלו, דארף טאקע ארבעטן בכח שכלו, די הקדמה מוז אבער זיין ונפשי כעפר לכל תהיה. נעמט ער תורתו של הקדוש ברוך הוא דורך זיינע כוחות הפנימיים, וואס ווערט יעמאלט? פתח לבי בתורתך, ער זאל פארשטיין און אלץ זאל זיין ווי ס'דארף, ווען? ווען ער איז בטל, ווען ער לערנט תורה אויף צו ווערן מחובר מיטן אויבערשטן, נישט אויף צו, נישט אויף צו וויסן, זיך צו קענען שפארן מיט אנדערע, ער איז דער גרעסטער למדן, ער ווייסט און דאס, דארף לערנען תורה, דארף זיין קודם ביטול אינגאנצן, יעמאלט קען ער לערנען ווי ס'דארף צו זיין. אין אות ו' וועט דער רבי ארויסברענגען ווי מען זעט א אינטערעסאנטע זאך אויב ווי ער האט ערשט געזאגט אז דער ענין פון הבנה והשגה איז די וויכטיגסטע זאך זאל זיין פתח לבי בתורתך מיר געפינען אז דיבור האט גאר א מעלה לגבי דעם ענין פון הבנה והשגה ווי ווי שטימט דאס צוזאמען אות ו' דערמיט וועט מען אויך פארשטיין א דבר תמוה וואס מען געפינט ביי לימוד התורה דהיינו אז אין דיבור פון תורה איז דא א מעלה לגבי הבנת התורה אז ס'איז גאר דא א מעלה אין דיבור לגבי הבנה לגבי פארשטאנד. דער דין איז, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שלחן ערוך אין אורח חיים סימן מז, אז המהרהר בדברי תורה אין צריך לברך ברכת התורה, איינער וואס איז מהרהר ער גייט נישט לערנען יעצט, ער וויל נאר מהרהר זיין בדברי תורה, דארף ער נישט מאכן קיין ברכת התורה, פארוואס? דער אלטער רבי שרייבט, הרהור לאו כדיבור, ווען דו גייסט זאגן תורה דארפסטו מאכן ברכת התורה, ווען דו ווילסט טראכטן תורה, א מהרהר, דארף נישט האבן. און דער אלטער רבי לייגט צו, און כל מה אין הלכות תלמוד תורה, כל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו, אויב מען לערנט נאר בהרהור און ער קען עס ארויסנעמען בשפתיו, ואינו מוציא, זאגט דער אלטער רבי, אינו יוצא בלימוד זה ידי חובת מצוות ולמדתם אותם. דארף זיין דווקא דער ענין פון דיבור און נישט נאר הרהור. נאכמער, די הבנה פון תורה איז פארבונדן מיט'ן דיבור פון תורה. די הבנה פון תורה איז גאר פארבונדן מיט דעם ענין פון דיבור. וואו זעט מען עס? ווי חזל, די גמרא זאגט אין עירובין, אויפ'ן פסוק וואס שטייט אין משלי, חיים הם למוצאיהם, זאגט די גמרא, אל תקרי למוצאיהם, אלא למוציאיהם. וואס איז למוציאיהם? אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. און די גמרא איז ממשיך דארטן אין אין עירובין, אם ערוכה, נישט נאר בפה, נאר ברמח איברים שלך, איז משתמרת, ואם לאו, אינה משתמרת. שטייט אין גמרא אין עירובין, דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אויכעט אין הלכות, אין הלכות תלמוד תורה. אז ס'דארף זיין נישט נאר דער ענין פון הבנה נאר ס'מוז זיין דער ענין פון דיבור חיים הם למוציאיהם בפה און צו דערצו דארף נאך זיין ערוכה ברמח איברים ס'דארף דורכנעמען די גאנצע רמח איברים פון די מענטשן לכאורה פרעגט דער רבי די שאלה בשעת איינער רעדט דברי תורה פון תורה שבעל פה און פארשטייט נישט וואס ער זאגט איז דער פסק דין אין שולחן ערוך אין הלכות תלמוד תורה אין פרק ב' אז אינו נחשב לימוד כלל. ס'דא א אינטערעסאנטע הלכה אין שולחן ערוך, אז איינער וויל לערנען היינט האט ער מחליט ער גייט לערנען חומש, און ער וועט זאגן חומש אזוי ווי תהילים, ער וועט נישט פארשטיין וואס ער זאגט דארטן, דארף מען מאכן ברכת התורה. בשעת ס'קומט צו תורה שבעל פה, ער וועט לערנען היינט גמרא אן פארשטיין, ער וועט זאגן די גמרא אזוי ווי מ'זאגט ווערטער אן פארשטיין, איז ער נישט יוצא קיין לימוד תורה און ער דארף נישט מאכן קיין ברכת התורה. ווי דער אלטער רבי זאגט אינו נחשב לימוד כלל, דאס הייסט אז דער ענין הלימוד ביי תורה שבעל פה באשטייט אין וואס? דווקא ווען ער פארשטייט אין פארשטיין דאס וואס מען לערנט. איז פארוואס איז דערביי אזוי נוגע דער דיבור אין תורה? אויב דו זאגסט אז דער גאנצער ענין איז פארשטיין, וואס זאגט דער אלטער רבי, המהרהר בדברי תורה אינו צריך אינו צריך לברך, און מהרהר אליין איז נישט גענוג ס'דארף זיין מוציאן בפה, לכאורה פארוואס זאגסט דאך אליין אז אויב ער לערנט תורה שבעל פה און ער זאגט דאס און ער פארשטייט נישט איז דאס נישט נחשב ללימוד דאס גארנישט וואס זאגסטו מיר דא דיבור איז א זאך און עד כדי כך אז אויב דאס פעלט איז לא די וואס אינו צריך לברך אויב עס פעלט ביי אים דער ענין פון פארשטיין און נישט נאר וואס אינו צריך לברך ברכת התורה מ'איז נישט יוצא ידי חובות מצוות ולמדתם אותם נאר אויך ס'קומט נאך צו נאך עפעס שאינה משתמרת אפילו די הבנת התורה ווערט ביי אים נישט געהיט, ער האט פארגעסן וואס ער וואס ער האט געלערנט. ס'איז א געוואלדיגע שאלה. לאמיר זען דער רבי ענטפערן וואס דאס איז. איז די הסברה אין דעם, איז נזכר לעיל, דער עיקר גערעדט פריערט אין אות אין אות ו, אין אות ה, וואס דער עיקר פון תורה, די הסברה אין דעם כנל. דער עיקר פון תורה איז דער פארבונד וואס מען האט דורך תורה מיטן נותן התורה, מען ווערט פארבונדן מיטן אויבערשטן, און דערפאר מוז אויך דער לימוד התורה זיין אין אן אופן אז די הבנה והשגה פונעם ענין איז נישט ווי עס איז מצד גדר השכל פון א נברא, נאר ווי דאס איז מצד הקדוש ברוך הוא, תורתו של הקדוש ברוך הוא. סאו בשעת מען לערנט תורה דארף זיין דער ענין פון לימוד התורה אין א אופן זיך צו מחבר זיין מיטן נותן התורה, דארף זיין אין אן אופן אז די השגה אז די הבנה והשגה זאל זיין נישט מצד זיינע גדרי השכל וואס ער איז א נברא מוגבל, נאר מצד ווי דער אייבישטער איז וואס תורתו של הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל. דערפון איז מובן אז ס'איז נישט מספיק די תנועה פון ביטול בלויז אלס א הקדמה צו לימוד התורה. פריערט האט מען געזאגט אז ונפשי כעפר לכל תהיה איז א הכנה צו ווערן צו פתח לבי בתורתך, דער רבי פון דעם איז מובן, אז ס'איז נישט מספיק די תנועה פון ביטול בלויז אלס א הקדמה צו לימוד התורה, נאר דער לערנען אליין מוז זיין אין אן אופן פון ביטול. בשעת ער לערנט דארף זיין דער ענין פון ביטול, נישט נאר די הכנה דארף זיין פאר ער גייט צו לערנען ונפשי כעפר לכל תהיה, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס און צוואַנציק להעיר משבת דף ל' עמוד ב', כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו און מ'לערנט יעמאלט, ואין שפתותיו נוטפות מר, איז ער נישט גוט,

און דעריבער מוז דער לימוד זיין אין אן אופן פון למוציאיהם בפה ביז ערוכה ברמ"ח איברים, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין פארוואס דארף זיין דווקא דער ענין פון פה און ערוכה ברמ"ח איברים, פארוואס איז נישט גענוג דער ענין פון אדער לערנען אפילו נאר במחשבה בעיון אן אן זאגן. גייט דער רבי אויס מסביר זיין בשעת א איד לערנט תורה נאר מיט זיין כח השכל די העכסטע מעלה פון דעם מענטשן וואס איז די מעלה פון א מענטשן אז ער האט א שכל בלייבט ער דאך אין זיין מציאות אלס מענטש און קען נישט קולט זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא ובמכל שכן ער קען נישט נישט מען מציאות נישט מען מציאות אפילו נישט נאר דער הכנה צום לערנען נאר דער לערנען אליין דארף אויכעט זיין ביטול ס'איז מ'מאנט דא א אינטערעסאנטע זאך מ'מאנט דא א זאך וואס איז לכאורה היפך איינע פון די אנדערע מ'מאנט פון דיר דעם ענין פון ביטול און פון צווייטן זייט מאנט מען דאס זאל זיין דער ענין פון השגה הבנה והשגה מיט יגיע ממילא קען ער נישט קולט זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא דער רבי זאגט ובמכל שכן וקל וחומר די גמרא אין ברכות זאגט אז מכל שכן פון פילא דעייל בקופא דמחטא די גמרא זאגט דארט אז א מענטש חלומ'ט זיך נאר פון זאכן וואס ער קען טראכטן וואס ער טראכט ביי טאג, א זאך וואס ער קען טראכטן קען ער זיין, אבער פילא דעייל בקופא דמחטא א פיל זאל אריינגיין אין א אין א לאך פון א נאדל, עט קען ער זיך נישט חלומ'ן אויף דעם, פארוואס? ווייל קיינער טראכט נישט אז ס'קען זיין אזא זאך, זאגט דער רבי, מה דאך א פיל וואס כאטש ער איז א מוגבל פון דעסט וועגן היות אז קופא דמחטא איז קלענער פון אים איז אינגאנצן אפגעפרעגט אז זאל קענען אריינגיין אין דעם קופא דמחטא ווי די גמרא זאגט ביז אז מען באווייזט עס נישט אפילו אין בחלום נאך קיינער האט זיך נאכנישט געחלומט ווי ער זעט א פיל גייט אריין אין א קופא דמחטא זאגט דער רבי דאס איז ביי א פיל וואס ער איז מוגבל און די נאדל איז מוגבל פון דעסט וועגן קען מען זיך נישט חלומ'ען אפילו אויף צו אריינגיין על אחת כמה וכמה אז תורה וואס איז פארבונדן מיט הקדוש ברוך הוא ווי ס'ברענגט זיך שעשועי המלך בעצמותו דער בלי גבול האמיתי קען זיך קען זי דאך אוודאי נישט אריין ווערן נתפס ווערן אין דעם שכל פון אן אדם מדוד ומוגבל איז כל זמן ער לערנט מיט כח השכל קען ער נישט אנקומען צו די דרגה פון ווערן מחובר מיט בלתי גבול מיט דעם אייבערשטן און דעריבער זאגט די גמרא אויכעט אינה משתמרת זי קען נישט האבן קיין קיום ביי אים ווי ער שטייט אין זיינע הגבלות קען עס נישט האבן קיין קיום און ווי די גמרא דערציילט דארט אויכעט די גמרא דערציילט אין עירובין אז תלמיד אחד שונה בלחש ער האט געלערנט נאר שטילערהייט שכח תלמודו ער האט פארגעסן זיין גאנצן לערנען מה שאין כן ווען מען פארבינדט דעם לימוד מיט פה. און נאך נידעריקער, ס'ווערט ערוכה בכל רמח איברים, מיט די גאנצע רמח איברים, וואס זיי זענען נידעריקער פון שכל, שכל איז מעלת האדם, און ער פארבינדט עס מיטן מויל, דאס איז נישט די גרעסטע מעלה, און ער פארבינדט עס אויכעט מיט ערוכה בכל רמח איברים, דאס הייסט דער לימוד איז אין אן אופן אז ער איז יורד ממעלתו, און ס'נעמט דורך אלע רמח איברים, ס'ווערט דער ענין פון ונפשי כעפר לכל תהיה, אפילו בשעת ער לערנט. איז יעמאלט ווייל ער איז יורד ממעלתו און עס נעמט און נעמט דורך זיין אלע רמח איברים איז מבטל זיין מציאות דווקא דעמאלט קען תורתו של הקדוש ברוך הוא הבלתי מוגבלת ביי אים נקלט ווערן א פנימיות ביז ס'ווערט תורתו משתמרת. איז זייער געשמאק פאר אים פאר דער ענטפער, פארוואס דער ענין איז דווקא פון דעם ענין פון דיבור דארף זיין, לכאורה האט מען דאך געזען אז דער ענין פון דיבור ביים לערנען אן פארשטיין איז גאר איז גארנישט, דעסטוועגן ווען איז דער ענין, ווען ווייזט עס אז ער איז בטל און ער קען גיין און נעמען דעם ענין פון בלתי גבול, נישט ווען ער נוצט זיין שכל, ווען ער נוצט זיין שכל איז ער מוגבל, ווען ער גייט ארויס פון זיינע הגבלות, און ער ווערט דער ענין פון ער טוט דאס בפה כל רמח איברים, און ס'איז ונפשי כעפר לכל תהיה, און אפילו די שפתותיו נוטפות מור אפילו ביים לערנען, און אדער ווי דער לשון געווען דארט אין גמרא ביי רבה'ן יתיב באימתא ופתח בשמעתא, מ'זיצט מיט א אימה ויראה פון יעמאלט קען מען זיין א כלי צו ווערן מחובר מיטן אייבערשטן. אות ח, דער רבי האט געזאגט פריערט אז אין אות ח וועט עס ווערן מבואר מער דער ענין פון דעם ענין פון דעם והבור ריק אין בו מים איז דער רבי ממשיך אות ח, וואס האט דער הבור ריק אין בו מים דווקא מיט דעם ענין פון נחשים ועקרבים, לכאורה קען דאך זיין אז ס'זאל זיין בור ריק אין בו תורה, אבער ער בלייבט, ער בלייבט אין ענין פון פון די לשון געווען אין עניני רשות, זאגט ער ניין, דער רבי איז ממשיך אין אות ח, על פי זה איז גוט פארשטאנדיג דער מאמר חזל, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, כנזכר לעיל, דער פירוש אין דעם איז, אז אויב נאר מים אין בו, איז בדרך ממילא נחשים ועקרבים יש בו. דער רבי גייט מסביר זיין. וויבאלד אז דער עיקר פון תורה איז דער פארבונד מיט'ן נותן התורה, ווי שוין געלערנט פריער, וואס קומט דורכ'ן ביטול פון דעם לומד, דעריבער איז אין דעם נישטא קיין ארט אויף א דבר ממוצע, ס'איז נישטא קיין אמצע, ס'איז נישטא אינצווישן, אדער ס'איז דער ענין פון יש בו מים יש בו תורה, אויב נישט איז דאס גלייך נחשים ועקרבים יש בו. אדער ביי אים איז דא דער ביטול צום נותן התורה, און דעמאלט איז ער מכוון אין זיין לימוד לאמיתתה של תורה, וואס איז דער רצון פונעם נותן התורה, אז ער לערנט און פארשטייט און האט מאכן פסק'נען אלץ צו זיין לאמיתתה של תורה, אדער אויב ער איז חס ושלום ניט אויב אדער אויב עס איז חס ושלום נישטא דער מים, וואס איז מים? דער ענין פון ביטול שבתורה, דעמאלט פעלט ביי אים די שייכות צום נותן התורה. און דער רבי ברענגט אראפ נאכאמאל דעם מכל שכן וקל וחומר פון פילא דעייל בקופא דמחטא כניזכר לעיל, אז ס'קען נישט זיין א פילא וואס ער איז א מוגבל, קען נישט חלומ'ען אז ער גייט אריין אין א מוגבל'דיגע זאך פון א פון א פון א קופא דמחטא, קען נישט זיין אז ביי אזא איינעם זאל זיין דער ענין פון האבן דעם קשר מיט דעם ענין פון נותן התורה. מילא וואס וועט יעמאל? איז דאס טאקע פונקט ווי דער בעל שם טוב זאגט אויף וסרתם, איז דאס על דרך וסרתם ומיד ועבדתם. נחשים ועקרבים יש בו ווייל אויב ס'פעלט אים דער ענין פון ביטול פעלט אים דער גאנצער ענין מילא איז נישטא איז אויב ס'אין בו אין בו תורה איז גלייך נחשים ועקרבים יש בו נישט נאר וואס ער האט נישט קיין שייכות צו תורה כמאמר חזל אז איינער וואס לערנט תורה אויף אזא סארט אופן האט נישט קיין שייכות צו תורה ווי ס'שטייט ווי די גמרא זאגט, כמאמר חזל, אויך די גמרא זאגט אין עירובין, זאגט די גמרא דארטן אז שטייט א פסוק אין דברים, אז מענטשן האבן טענות אז די תורה איז צו ווייט, ס'איז בשמים, ס'איז מעבר לים, די גמרא מסביר וואס מיינט לא בשמים היא, מ'דארף געדענקען אז לא בשמים היא, זאגט די גמרא כמאמר חזל אין עירובין, לא תימצא בגסי רוח וכו' ער זאגט ס'איז בשמים, איידער ס'איז א דרגה פון בשמים, איז לא תימצא בגסי רוח, די תורה קען זיך דארט נישט געפינען. נאר ער איז דערמיט, און ממילא איז נישט נאר וואס ער האט נישט קיין תורה, נאר ער איז דערמיט אויך א מנגד צו קדושה. ווי עס קען ער זיין א מנגד? א קלארע גמרא, די גמרא זאגט אין סוטה, כמאמר חזל, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אויב יענער איז א ענין פון גאוה, יענער איז פון גסי רוח, אין אני והוא יכולים לדור. ממילא איז זיין, איז לערנען לערנט ער נישט, ער האט נישט קיין שייכות צו דעם עצם פון תורה, צו דעם עיקר פון תורה וואס תורה מאנט, ער זאל זיין צוגעבונדן צו דעם ענין פונעם אויבערשטן וואס ער איז בלי גבול. און נאך מער, דער בעל שם טוב זאגט קלאר, כאילו עובד עבודת כוכבים כופר בעיקר, וואס דאס איז דער ענין פון ועבדתם.

דער ענין פון מים שבתורה, דער ביטול האט ביי זיי געפעלט, און דער און דעריבער איז זייער פסק דין בנוגע צום עונש יוסף נישט געווען מכוון, און דערפאר איז אם אין בו מים איז נחשים ועקרבים יש בו, קען זיין מ'לערנט, ס'קען זיין מ'האלט מ'טוט אלץ, און ער האלט אז ס'איז על פי דין, פארוואס איז דאס? לויט זייער דרגא האבן זיי געדארפט צוקומען צו א מסקנא אז ער איז נישט חייב מיתה, ממילא איז דער פסק דין זייערער געווען נישט ווי עס איז געווען מכוון ווי עס דארף זיין, און זיי האבן טאקע יא פארקויפט. אות ט. די סיפורים פון אונזער פרשה, יעצט וועט מען קומען צו ברענגען באלד די שייכות פון חנוכה מיט דעם ענין, מיט דעם זעלבן ענין וואס מיר לערנען אין בור רק אין בו מים. די סיפורים פון אונזער פרשה. וועגן די מאורעות פון יוסף מיט זיינע ברידער זענען א הקדמה צו גלות ויציאת מצרים באוואוסט ווי ס'שטייט און שטייט דאך קלאר אז יעקב וואלט געדארפט אראפגיין מיט שלשלאות של ברזל וויבאלד אז יוסף איז געווען דארט און ס'איז געווען א הונגער איז ער געקומען צו יוסף אויפ'ן שענסטן פאראד און ער האט אים געגעבן גאנץ גושן מיט אלץ עס איז געווען א הקדמה צו גלות ויציאת מצרים ווארום מכירת יוסף האט געפירט צו דער ירידה פון יעקב ובניו למצרים וואס זייער תכלית איז דער ענין פון מתן תורה דער אלטער רבי איז מסביר אין תורה אור אז דער גאנצער ענין פון דער ירידה דער תכלית איז געווען מען זאל גיין אין מצרים מען דארף דורכגיין דעם כור הברזל יעמאלט קען מען ארויסגיין פון מצרים און קומען גלייך צו מתן תורה און אזוי איז אויך בנוגע צום ענין פון מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו וואס די תורה לערנט אונז אין דער פרשה, אז דאס איז נוגע צום כללות הענין פון מתן תורה, וויבאלד אז דער ענין פון יוסף מיט דעם פארקויף צו מצרים האט א שייכות צו מתן תורה, לערנט אונז אונז די פרשה דא אין דעם והבור רק אין בו מים אויכעט דעם ענין וואס איז תורה. זייער געשמאק. דער ענין פון יוסף'ס פארקויפן איז געווען א הכנה צו מתן תורה צו יעקב'ס אראפגיין אין מצרים, ס'זאל ווערן מקויים ועבדום וענו אותם, און דערנאכדעם ברכוש גדול יצאו, די זעלבע זאך איז אויך דער פסוק הבור רק אין בו מים לערנט אונז ווי מען דארף ניצן די תורה, ווי מען דארף לערנען תורה. און אזוי איז אויך בנוגע צום ענין פון מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, וואס די תורה לערנט אונז אין דער פרשה אז דאס נוגע צום כללות הענין פון מתן תורה, ווארום דער ענין פון מים שבתורה דער ביטול וואס פאדערט זיך ביים לומד בכדי צו פארבינדן זיך מיטן נותן התורה האט זיך בעיקר אויפגעטון ביי מתן תורה. דער רבי וועט ארויסברענגען זייער געשמאק, נפלא, ווען דער רבי וועט ארויסברענגען וואס האט זיך אויפגעטון ביי מתן תורה לגבי פאר מתן תורה, ווי מ'האט געזאגט פריער אז דער רבי וועט ארויסברענגען זייער געשמאק דעם חילוק פון לימוד התורה פאר און לימוד התורה פון נאכדעם, מיר זעען דעם ענין פון נאכדעם ווי דער ענין זיך צו פארבינדן מיט עצמות אור אין סוף, נאך וואס איז געווען דער נותן התורה, און דער ענין פון תורתך. דער חילוק צווישן דעם לימוד התורה פון די אבות פאר מתן תורה, און דער לימוד התורה פון די בנים נאך מתן תורה, איך וויל זאגן נאכאמאל די לעצטע פאר ווערטער און גיין מיט א המשך, דער ביטול וואס פאדערט זיך ביים לומד בכדי צו פארבינדן זיך מיט'ן נותן התורה, האט זיך בעיקר אויפגעטון ביי מתן תורה. הייבט אן דער רבי צו מסביר זיין די חילוק צווישן דעם לימוד התורה פון די אבות פאר מתן תורה, און דעם לימוד התורה פון די בנים נאך מתן תורה, איז, פאר מתן תורה איז דער לימוד געווען בכח עצמו, מ'האט משיג געווען אין תורה אזויפיל וויפיל א נברא איז בכח צו באנעמען און פארשטיין. ס'איז נאך נישט געווען דער ענין פון נותן התורה, ס'איז נישט געווען פון מתן תורה, האבן זיי געלערנט לויט וויפיל זיי קענען פארשטיין וויפיל א נברא קען נעמען. דער אויפטו פון מתן תורה איז ונתן לנו את תורתו. ער האט אונז געגעבן, ער האט אונז געגעבן, א אנדער סארט גדר אינגאנצן, די תורה וואס זי איז תורתו של הקדוש ברוך הוא, ווי ס'שטייט שעשועי המלך בעצמותו, איז געגעבן געווארן דורך הקדוש ברוך הוא צו יעדן אידן, ווי פארשטאנדיק אויך פון פסק דין, אז יעדער איד און יעדן טאג איז מחויב זאגן ברכות התורה. יעדער איד מאכט יעדן אינדערפרי ברכות התורה. זעהן מיר פון דעם דעם חילוק פון דעם לימוד פון פאר מתן תורה, נאך מתן תורה. פאר מתן תורה האט דער איד געלערנט לויט זיין שכל, לויט זיין הבנה, קען מען אנקומען לויט זיין הבנה וויפיל ער קען. מתן תורה איז געווען א נייער גדר, דאס איז געווען נותן, דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן. דאס איז א ביאור אין דעם מאמר חזל, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט א אינטערעסאנטע גמרא, די גמרא זאגט אין נדרים, בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה. עד שניתנה לו במתנה כו'. משה רבינו האט געלערנט תורה און האט געהאלטן אין פארגעסן. דער רבי פרעגט א געוואלדיגע שאלה וואס לכאורה איז תמוה, אויך פאר מתן תורה האט מען געלערנט תורה, ווי חזל זאגן, די גמרא זאגט אין יומא, מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם, עס איז דאך פשוט אז זיי האבן נישט פארגעסן וואס זיי האבן געלערנט, ובפרט אז אנדערש איז נישט שייך דער לימוד אין אן אופן פון ישיבה. וואס איז די ענין פון א ישיבה? אין א ישיבה לערנט מען, און מען געדענקט וואס מען געלערנט האט, מען לערנט יעדע מאל נייע זאכן, און מען געדענקט וואס מען האט געלערנט פריער. היינט ווי קומט עס אז דווקא נאך מתן תורה היה משה לומד ומשכחה? לויט ווי מען האט ערשט מסביר געווען וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס איז געווען דער ענין פון משכחה, ביז ס'איז געווארן דער ענין פון ניתנה לו במתנה, דאס האט עס מסדר געווען. נאר דער ביאור אין דעם איז, דער לימוד פאר מתן תורה איז געווען אין דער בחינה פון תורה ווי זי איז בערך הבריאה, ווי געזאגט פריער, בערך הבריאה, בערך פון די מענטשן, אדער ווי דער לשון פון רבי'ן געווען, מען האט משיג געווען אין תורה אזויפיל אזוי צו זאגן א נברא איז בכח צו באנעמען און פארשטיין. און דעריבער האט זי געקענט נקלט ווערן אין א פנימיות. אויב איך לערן לויט מיין הבנה, לויט מיין פארשטאנד, קענען זיי עס לערנען, און זיי פארגעסן נישט. מה שאין כן ביי מתן תורה, האט דער אויבערשטער משה געגעבן תורתו, ווי זי איז אינגאנצן העכער פון דער בריאה, וואס א נברא קען איר בכח עצמו נישט קולט זיין. למעשה בפועל האט א איד נישט געקענט, נישט געקענט, נישט געדארפט קענען פארשטיין תורה, ווייל דאס קומט פון אזא הויכן ארט. דעריבער, היה לומד תורה ומשכחה. אזוי ווי גערעדט פריערט אין סעיף ז' אין דעם ענין פון אינו משתמרת, אז מען לערנט אויף א אופן נישט ווי ס'דארף צו זיין איז אינו משתמרת, וואס האט וואס האט יא געהאלפן? זאגט דער רבי עד שניתנה לו במתנה, וואס מיינט דאס? דער אויבישטער וואס ער איז כל יכול און קען מחבר זיין בלי גבול און גבול, בלי גבול און גבול זענען צוויי אנדערע סארטן זאכן, דער אייבישטער קען מחבר זיין בלי גבול און גבול, האט זיין תורה הבלתי מוגבלת ניתנה לו, די תורה הבלתי מוגבלת האט ער געגעבן צו משה, וכל הנותן, שטייט דאך די גמרא זאגט בבא בתרא כל הנותן בעין יפה נותן, אפגעגעבן בדרך מתנה וואס קומט נישט ווייל ער באצאלט שוויו, מען גיבט אים עס נישט ווייל ער באצאלט, מילא האט ער עס אפגעגעבן בדרך מתנה צו א מוגבל'דיגן נברא, יעמאלט אז מען לערנט ווי ס'דארף זיין ווי דער אייבישטער וויל מיט דעם תנאי העיקרי דעם ענין פון ביטול, קען מען נעמען דעם אויבערשטן און מען קען זיין די תורה, מכוון זיין לאמיתתו מיט אלע זאכן וואס מ'האט געלערנט פריער, יעמאלט קען עס מקויים ווערן. און אזוי איז עס אויך בנוגע צו יעדן אידן, אז תורתו של הקדוש ברוך הוא ווערט ביי אים נקלט אין א פנימיות, בפשטות האט עס נישט געקענט זיין, ביי די אבות יא אבער ביי אונז נישט, ממילא קען עס נקלט ווערן אין א פנימיות ביז אין א אופן פון משתמרת, ווייל נתן לנו את תורתו, ווייל דער אויבערשטער האט עס אים געגעבן בדרך מתנה, דעמאלט קען זיין דער ענין. ולאידך, הגם די אידן נעמען די תורה מצד דעם כח פון נותן התורה, מוז אבער דער מוז אבער דערביי זיין דער ביטול האדם, בכדי די תורה זאל ביי אים זיין משתמרת כנ"ל בארוכה. לכאורה, אויב דו זאגסט מיר אז דער ענין איז פון ניתנה לו, יעמאלט איז דער ענין פון משתמרת, יעמאלט איז אלס ווי ס'דארף צו זיין, וואס דארף זיין דער ענין פון ביטול אויב אזוי? זאגט דער רבי, ס'מוז זיין דווקא דער ענין פון ביטול אויך מיט דעם. ווארום וויבאלד די כוונה איז אז אלע עניינים נעלים זאלן אידן באקומען דווקא דורך עבודה, ממילא, איז טאקע דער אייבערשטער האט געמאכט נותן, גיט עס דיר אויף א אופן מ'זאל עס קענען נעמען דעם בלי גבול. עס קענען נעמען דעם בלי גבול פון תורה. ווערן צוגעבונדן צום אייבערשטן. אבער דער אייבערשטער וויל דאך אז יעדער זאך זאל זיין דורך עבודה, און נישט אין אן אופן פון נהמא דכיסופא, נישט אין אופן פון פארשעמטע ברויט, אז מ'גיט איינעם ברויט אן ארבעט אדער גארנישט, דאס פארשעמטע ברויט. דעריבער מוז דער אדם עפעס מצידו, מוז דער אדם טון עפעס מצידו, וואס זאל אים מאכן ראוי אין א געוויסער מאס צו קולט זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא. דער רבי לייגט צו אין הארה זעקס און דרײַסיק ויש לומר אשר זהו עוד ענין, נוסף על סיבת נתינת המתנה, ווי די גמרא זאגט דאי לאו דעביד נייחא לנפשיה לא יהיב ליה מתנתא, דאס איז דער ענין וואס דער אייבישטער פאדערט פון אונז, די עבודה וואס מיר זאלן טון דעם ענין פון ביטול, דעריבער מוז דער אדם טון עפעס מצידו וואס זאל אים מאכן א ראוי אין א געוויסע מאס צו קולט זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא, און דאס איז דורך דעם ענין, און דאס איז דורך דעם ענין הביטול, וואס דורך דעם גייט ער ארויס פון זיין, גייט ער ארויס פון זיין מציאות און הגבלות כנזכר לעיל ווי מיר זעהן גערעדט פריער פון די גמרא אין אני והוא יכולים לדור לא בשמים היא שטייט דארטן אז עס ווערט נישט מקוים אין אזעלכע מענטשן וואס וואס זענען גסי רוח און די אלע זאכן איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אות יוד יעצט וועט מען קומען צו דעם ענין פון חנוכה מיט דעם ענין פון דעם והבור רק אין בו מים וואס איז די שייכות פון ביים בין מים אין בו מיט חנוכה אזוי ווי ביי תורה מוז זיין דער עניין פון ביטל עט מען טרעפן אין חנוכה דעם עניין פון ביטול אויף מבטל זיין די מנגד אינגאנצן, ווי דער רבי האט אראפגעברענגט זייער געשמאק דעם גלייכקייט פון די צוויי זאכן, אות יוד. על פי כל הנ"ל איז אויך מובן דער קשר צווישן דעם מאמר חז"ל, מים אין בו וכו', מיטן ענין פון חנוכה, ווי געזאגט פריער, אז יעדע זאך אין תורה איז מדויק בתכלית הדיוק, עס איז זייער פארשטאנדיג וואס וויבאלד אז טאקע ס'זאגט אויף דער זעלבער דער זעלבער מאן דאמר, פון דעסטוועגן דארף אבער זיין א. קשר תוכני, א תוכנ'דיגער קשר. מים אין בו מיט דעם ענין פון חנוכה, וואס אויך דערפאר ברענגט עס די גמרא אין דער סוגיא פון חנוכה, אז עס האט א שייכות צו חנוכה. ס'איז ידוע, דער הסבר פונעם דיוק הלשון אין דעם נוסח פון ועל הניסים. אין דעם נוסח פון על הניסים איז דא א אינטערעסאנטער דיוק דארטן, כשעמדה מלכות יוון הרשעה וכו' להשכיחם, שטייט נישט להשכיחם תורה, שטייט להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, דא איז דער, דא איז דער דיוק וכו', אז די יוונים האבן געוואלט מאכן פארגעסן ביי אידן נישט די עצם חכמה ושכל פון תורה, דאס האבן זיי נישט געוואלט אוועקנעמען, אפרייסן זיי פון לימוד התורה בכלל, נישט דאס האבן זיי געוואלט, נאר דאס וואס תורה איז, תורתך, תורת השם. איז באוואוסט די חילוק מען ברענגט פון פורים ביז חנוכה, חנוכה געווען דער ענין פון לבטל תורתך, צונעמען די מצוות, אבער נישט הרג'נען, משא"כ עס איז געווען דער ענין פון פורים איז געווען דער ענין פון פשוט א ענין פון הרג'נען אלע אידן וואס המן האט געוואלט חס ושלום, זעהן מיר דא אז זיי האבן נישט געוואלט, זיי האבן נישט געוואלט אויסרייסן תורה, קענסט לערנען תורה, אבער אויף א אנדערע סארט אופן, ווילסטו לערנען תורה, לערן תורה ווייל עס איז א גוטע חכמה, ווייל עס איז א שיינער שכל, דערפאר זאלסטו לערנען תורה, נעם צו דעם תורתך, להשכיחם תורתך, און דערפאר וואס האבן זיי געטון? א געשמאקע זאך, וואס מען זעט זייער געשמאק מוסבר וואס זיי האבן געטון, דערפאר האבן זיי מטמא געווען כל השמנים שבהיכל, ווי די גמרא דערציילט אין שבת דף כ"א, זיי האבן מטמא געווען ש, רבונו של עולם פארוואס האבן זיי מטמא געווען? אויב איר זענט שוין אין בית המקדש און איר טוט וואס איר ווילט, און נישט מאבד געווען די שמנים, נעמט אלע שמנים און ווארפט עס ארויס, גיסט עס אויס, וואס שמן איז די בחינה פון חכמה. ברענגט זיך אין הגהות הרב פון ר' חיים וויטאל צו זוהר, די גמרא זאגט אין מנחות, דער ענין פון שמן איז דער איז דער ענין פון חכמה. און דער רבי גייט מסביר זיין קלאר וואס זיי האבן געוואלט דא מיט דעם ענין וואס זיי האבן עס מטמא געווען. די יוונים האבן מסכים געווען אז ביי אידן זאל בלייבן דער שמן, חכמה ולימוד התורה זאל בלייבן, נאר זיי האבן געוואלט אז דאס זאל זיין שמן טמא. שמן ווייזט דאך אויף חכמה, איר קענט האבן חכמה, אבער טמא'דיגע חכמה, נישט חס ושלום להשכיחם תורתך, דאס ווילן מיר, דאס ווילן זיי נישט, דאס זאל נישט זיין פארבונדן מיט קדושת התורה, דער רבי האט אונטערגעשטראכן קדושת התורה, עס זאל נישט זיין פארבונדן מיט נותן התורה, ווי מען זאגט תורתך האבן זיי געוואלט, להשכיחם תורתך, לערנט תורה טו אלס וואס דו ווילסט, אבער נישט אלס תורתך, און דאס איז איינער פון די טעמים, א געשמאקן הסבר אויף דעם, זייער א געשמאקן הסבר, דאס איז איינער פון די טעמים פארוואס דער אויבערשטער האט געמאכט דעם נס מען זאל געפינען א פך פון שמן טהור, פארוואס דער אויבערשטער האט געדארפט מאכן דעם נס אז ס'האט געברענט אכט טעג, פארוואס? הגם אז מצד דעם וואס טומאה הותרה בציבור, די גמרא זאגט אין יומא דף ו ב אז טומאה הותרה בציבור, וואס האט מען געקענט טון? האט מען געמעגט מדליק זיין די מנורה מיט שמן טמא? ניין, דאס וויל נישט דער אויבערשטער, דער אויבערשטער מאכט מיט שמן טמא כאילו האסט זיך אונטערגעגעבן צו די יוונים, כאילו וועסט לערנען תורה אויף א אופן נישט כתורתך, ניין, דער אייבערשטער זאגט בשום אופן נישט איך וועל מאכן א נס, א נס למעלה מדרך הטבע, שמן וואס איז גוט אויף איין טאג גייט ברענען אכט טעג, פארוואס? ווייל דער נצחון פון חנוכה באשטייט אין דעם אז עס זאל זיין תורתך, עס זאל זיין שמן טהור, האט דער אייבערשטער געמאכט דעם נס, אויב עס וואלט געברענט מיט שמן טמא, פארלירסטו דעם גאנצן רעיון, דעם גאנצן ענין וואס זיי האבן געוואלט, גיסט זיי נאך, דו גייסט נוצן זייערע שמן וואס זיי האבן מטמא געווען, וועסט לערנען תורה אויף א אופן נישט אלס תורתך, און על דרך ווי גערעדט פריער בענין מים אין בו וכו', ער שטעלט אונז פארגלייכן מיט דעם ענין פונעם פסוק, אז דווקא דורך דעם ענין המים שבתורה, דער ביטול צום נותן התורה איז מען באווארנט פון נחשים ועקרבים יש בו, ווי געזאגט פריער, אויב ס'איז הבור ריק אין בו מים איז גלייך נחשים ועקרבים יש בו, ס'דארף זיין דער ענין פון מים שבתורה, דער ענין פון ביטול שבתורה, על דרך זה דער ענין פון חנוכה, פארשטייען מיר ווי די פרשה, פארוואס ס'שטייט אין די אין די גמרא, שטייט די ביידע מיט שטייט ביידע זאכן צוזאמען, זייער פארשטאנדיג דער מדרש וואס ער זאגט איין פירוש נאכן צווייטן, אז דער ענין פון אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו, אין בו מים שנתרוקן בורו של של יעקב מיט תורה ווערט אלעס געשמאק פארשטאנדיג על דרך זה איז דער ענין פון חנוכה אז דורך די הדלקה פון נרות חנוכה שמן טהור ווייזט מען דעם ענין פון ביטול צו דעם נותן התורה ס'זאל זיין תורתך נישט חס ושלום שמן טמא וואס ווערט יעמאלט ברענגט אראפ די גמרא אין שבת ביי די מעשה פון חנוכה ווען ביז ווען קען מען צינדן חנוכה ליכט ביינאכט ביז כליא רגלא דתרמודאי ביז די פיס פון די תרמודאי וואס גיין ארום פארקויפן זאכן ביז זיי הערן אויף צו גיין ביז יעמאלט ס'זאל זיין פרסומי ניסא מיט אלע זאכן און דער רבי ברענגט אראפ תרמוד איז אותיות מורדת ברענגט עס אראפ פון עמק המלך שער קרית ארבע אז דער ענין פון תרמוד איז די אותיות פון מורדת וואס טוט אויף חנוכה אז דער אויבערשטער מאכט א נס און ער ברענגט אונז שמן טהור, און ס'ווערט היפך וואס די יוונים ווילן, און ס'ווערט תורתך, און א איד לערנט עס מיט ביטול ווי ס'שטייט אין היינטיגע תורה אין בו מים, די זעלבע זאך חנוכה מיט דעם, און יעמאלט ווערט דער ענין פון תרמוד וואס די אותיות פון מורדת, צו מורד אנטקעגן דעם אויבערשטן, ווערט פונקט פארקערט, כל זמן עס פעלט אין דעם ענין פון שמן טהור, תורתך, איז נאך אלץ דא א מקום פאר מרידה מורדת, אזוי ווי דא, אויב ס'איז דער ענין פון אין בו מים, איז נחשים ועקרבים יש בו. איז נאך אלץ דא א מקום פאר מרידה מורדת אין דעם אויבערשטן, ווי געזאגט פריער, וסרתם ועבדתם, אין בו מים נחשים ועקרבים יש בו, די זעלבע זאך איז דא אויך, און דורך הדלקת הנרות דחנוכה, וואס ווערט אויפגעטון? על פתח ביתו וואו צינדט מען חנוכה ליכט? מבחוץ, ביז דאס באלייכט דעם חוץ ווערט אויפגעטון וואס ווערט אויפגעטון יעמאלט די גמרא זאגט אז ביז ווען קען מען צינדן חנוכה ליכט ביז כליא רגלא דתרמודאי זאגט דער רבי תרמודאי איז דאך אותיות מורדת און דורך דעם וואס מען צינדט עס מבחוץ און ס'ווערט תורתך און ס'ווערט דער ענין פון מים פון ביטול ווי מען לערנט תורה ווייסט וואס ס'ווערט יעמאלט ווערט כליא רגלא דתרמודאי ס'ווערט אויס מן השוק ס'ווערט דער כליא ס'ווערט אויס רגלא דתרמודאי בתכלית השלימות אז מ'איז אינגאנצן מכלה דעם ענין פון מורדת כליא רגלא דתרמודאי און אפילו די רגלא נישט נאר סתם תרמודאי ווערן אויס מורדת ווערט אויס נאר ביז די נידעריגסטע דרגה אין דעם אפילו רג תרמודאי די נידעריגסטע דרגה בחינה הכי תחתונה ווערט אויך בטל ביז מ'איז מאיר די חשכת הגלות און מ'ברענגט אראפ די גאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש. משיחת שבת פרשת וישב